א גוטע וואך און ברוכים הבאים צו היסטאריע מיט ר' יחיאל, דער שיעור איז געספאנסערט געווארן לזכות מנחם מענדל ב"ר חיה בריינא, להצלחה בכל הענינים, צו ספאנסערן א עפיסאוד אויפן פאדקעסט און צו שיקן סיי וועלכע פידבעק, שיקט א אימעיל צו PODCYECHIEL@gmail.com PODCYECHIEL@gmail.com. א גוטע וואך אונז וועלן יעצט דעקן. די פריערדיגע וואך האבן אונז גערעדט וועגן די תקופה פון די איובים אין ירושלים און ארץ ישראל בכלל, אבער אונז האבן נאכנישט אנגעהויבט צו רעדן וועגן די אידישע תקופה, אונז האבן נאר געדעקט די אלגעמיינע היסטערי. די וואך העט מען דעקן די אידישע היסטאריע אין ירושלים און ארץ ישראל. סאו ווי הייבט מען אן? ס'איז נעמליך אזוי, די איובים זענען געווען איבער הונדערט יאר, אין די תקופה, דאס איז נאך די די צלבנים זענען זענען נאך, זיי הערשן נאך אויף חלקים פון ארץ ישראל איז זייער שווער פאר אידן צו זיך באזעצן, בפרט אין ירושלים, עם כל זה איז דא אין ירושלים רבנים מיט קראים וואס זיי רופן זיך אבלי ציון און זיי קומען עקסטער פון חוץ לארץ זיך צו קלאגן אויפן חורבן, אפאר פון זיי זענען געווען צבעים, פעינט, די וואס האבן געפארבט סחורה, זיי האבן געהאט א עקסטערע אישור, א עקסטערע פערמיט, פון די צלבנים צו זיצן אין ירושלים, ווייל מ'האט געדארפט אנקומען צו זיי, אבער וואס האט פאסירט מיט זיי שפעטער האבן מיר נישט קיין שום ידיעה. כ'וועל אביסל אוועק פארן פון ירושלים, ווייל דער גרויסער רמב"ם איז אנגעקומען אין די תקופה, ער איז דורך געגאנגען ירושלים, ער האט אויף א פאר טעג. א רגע, סאו כ'פארשטיי אז דער רמב"ם דעמאלטס איז אנטלאפן פון שפאניע? ער איז אנטלאפן פון שפאניע, נישט ער, נאר זיין טאטע איז אנטלאפן מיט זיינע, מיט זיין משפחה, דער רמב"ם מיט זיינע ברידער, און אזוי אנגעקומען, דאס איז געווען די סיבה געווען ווייל שפאניע איז יענס מאל האט עס איינגענומען א געוויסע איסלאמיסטישע גרופ, זיי זענען געווען זייער קיצוניש, און זיי האבן גענייט אז אידן זאלן זאלן אריבער גיין צו איסלאם, אז נישט דארף מען אוועק גיין אדער מ'איז חייב מיתה, ס'איז געווען אזעלכע אידן וואס האבן זיך כלפי חוץ אנגענומען די איסלאם, אבער די משפחת ר' מיימון מיט זיינע קינדער האבן געמוזט אוועק גיין, דאס איז געווען אין די תתק"כ יארן. איז אנטלאפן קיין מאראקא, דארט אפאר יאר שפעטער זענען די איסלאמיסטן אנגעקומען אין מאראקא האט ער געמוזט אנטלויפן פון די גאנצע געגנט און אזוי אנקומען קיין ארץ ישראל אין חוף הים. אין עכו אין יענע יארן איז די צלבנים האבן געהערשט אויף די חוף הים, און די הויפט שטאט זייערע, די עיר הבירה זייערע איז געווען עכו. וואס איז די מעלה פון עכו? וואס איז די חשיבות פון עכו? עכו איז געווען די פארט, די מעין פארט, יעצט פון וואנט האבן זיי געווער מיט עסן, אלעס וואס זיי דארפן, די צלבנים פון די אייראפעישע לענדער, איז די פארט וואס איז נאנט צו די אייראפעישע לענדער איז עכו, נישט נישט יפו, אדער אשקלון. דערפאר האבן זיי געלייגט שטארקע כוחות איינעמען עכו און זיי האבן עס געמאכט פון דעם א הויפטשטאט. דאס הייסט עכו איז די נענטסטע פארט אין די מעדיטערעיניען נענטסטע צו יוראפ? ס'דא נאך איין פארט, צור,. צור לעבן צידון, אבער דאס איז אינדרויסן פון די גבול פון ארץ ישראל. אין הכי נמי זיי האבן זיך באזעצט אין צור אויכעט, אבער אין דער חלק פון ארץ ישראל איז האבן זיי געשטעלט זייער זייער הויפט שטאט, און פון דא האבן זיי געהערשט אויפן גאנצן געגנט. איך וויל צולייגן נאך א געדאנק, אז אין די תקופה איז געווען א ישיבה פון. בעלי תוספות זענען ארויפגעקומען אין ארץ ישראל, און די בעלי תוספות זענען געקומען פון פראנקרייך, האבן זיי געהאט די זעלבע שפראך מיט די זעלבע אורחות חיים ווי די ווי די צלבנים וואס האבן זיך געשטעלט. דער רמב ם איז געזעצן אין עכו בערך דריי פיר יאר, פיר מיט א האלב יאר, און שפעטער זענען זיי געפארן, דער טאטע מיט די קינדער זענען געפארן קיין קיין מצרים, אויפן וועג זענען זיי אריין געפארן קיין, אריבער געפארן חברון מיט ירושלים. ווי ווייסט מען דאס אז דער רמב ם איז ארום געפארן צו חברון, קברי אבות מיט ירושלים? ס'איז דא צוויי מקורות צו דעם, די ערשטע מקור איז א העתק פון פון די פירוש פון פירוש המשניות לרמב ם אויף ראש השנה איז דא איין העתק פון רבי דוד דער אייניקל פון רמב ם, געווען רבי דוד הנגיד, וואס ער האט עס געברענגט פון מצרים, פון מצרים האט ער עס געברענגט צו עכו. כידוע איז די רמב ם געווען אין מצרים און געשטארבן אין מצרים, און זיין אייניקל רבי דוד, א זון פון רבי אברהם, איז איז צוריק ארויסגעפארן פון מצרים קיין ארץ ישראל און זיך באזעצט אין עכו, האט ער מיטגעברענגט די פירוש המשניות, און צום סוף שטייט אזוי אז דער רמב ם איז אוועק, און די העתק האט מעתיק געווען רבי שמואל בר רבי אברהם אין עכו פון די כתב יד וואס ער האט באקומען פון רבי דוד. איז איז נאכדעם האט רבי דוד געשריבן זיי זייער היסטערי ווי ער איז אנטלאפן פון פון ספעין און ווען ער ווען ער איז אנגעקומען קיין עכו און פון עכו איז ער געפארן קיין ירושלים. און שרייבט ער אזוי. אז ער האט געמאכט אז ער האט אוועקגעשטעלט צוויי יום טובים פאר זיינע קינדער לעולמי עד, די טעג וואס ער איז אנגעקומען אין חברון, וואס ער האט זוכה געווען צו זיין אין קברי אבות, און די טאג וואס ער איז נכנס לבית הגדול והקדוש והתפללתי בו, ו' חשוון, האט ער זוכה געווען צו דאווענען אויפן בית הגדול והקדוש. די בית הגדול הקדוש איז געווען אין ירושלים, יא? יא. וועלכע בית רעדט מען דא? איז אויף די ווארט הבית הגדול והקדוש גיסט זיך א ים מיט טינט, איז די העתק פון די כתב יד פון עכו איז נישט אזוי באקאנט געווען די פריערדיגע יארן, אבער צוויי גדולי גדולי ישראל האבן עס מעתיק געווען דער דער חרדים און שפעטער די של ה, איז פון די צוויי חיבורים. האבן אונז עס, און נאר די לעצטע יארן, די לעצטע כ'קען זאגן הונדערט פופציג יאר, איז די גדולי ישראל האבן אנגעהויבן צו קלערן אז ווי אזוי איז די רמב ם ארויף אויף די הר הבית, איז פשטות, הבית הגדול והקדוש מיינט די מקום המקדש, און דער רמב ם פסק'נט אויך אז קידשה לשעתה קידשה לעתיד לבוא. סאו בעצם לשיטתו מעג מען נישט ארויפגיין אויפן הר הבית? טאר מען נישט ארויפגיין אויפן הר הבית, ווייל ס'דא די שיטת הראב ד האלט פשטות אז מ'מעג, אבער דער רמב ם לשיטתו און ווי איז ער ארויף? איז דא עטליכע מהלכים ווי צו פארענטפערן, אדער בית הגדול והקדוש מיינט נישט די מקום המקדש ממש, נאר ס'מיינט באופן כללי די הר הבית, און מ'טרעפט טאקע אין די גניזה אין תקופת הגאונים וואס האבן מכנה געווען די הר הבית, די גאנצע הר הבית אויף הבית הגדול והקדוש, אפילו שפעטערדיגע יארן, קען זאגן אין די שינען, אין סוף סוף די ריישן, האבן מיר געטראפן אסאך נוסעים וואס זענען ארויפגעקומען פון איטאליע צו פון פון אשכנז, אז זיי האבן געדאווענט אנטקעגן הבית הגדול והקדוש און דאס איז זיכער אז זיי האבן שוין נישט געקענט ארויפגיין אויף די הר הבית ווייל די די איסלאם האט שוין נישט געלאזט, דא איז נאך געווען די צלבנים, איז די הר הבית האט נישט פארנומען קיין פלאץ ביי זיי, האט יעדער געקענט ארויפגיין, ס'איז געווען א ליידיגע פלאץ. אבער ווען די איסלאם האט איינגענומען האט מען שוין נישט געקענט ארויף גיין. סאו די מחלוקת צווישן די רמב ם און די ראב"ד צו ס'איז דא קדושה רעדט מען פון די בית המקדש באט אויף די הר הבית אליינס מעג מען ארויף גיין. די הר הבית מעג א טמא מת ארויף גיין דארף נאר גיין אין מקווה. און מען דארף וויסן די גבולות, סאו דער רמב ם האט געוויסט די גבולות איז ער ארויף געגאנגען דארט. אה, איר זאגט מיר אז דער רמב ם האט פשטות געקענט וויסן די גבולות, איז לפי די תירוץ איז אונז קען נישט ארויף גיין ווייל אונז קען זיך נישט פארלאזן אויף די גבולות וואס מען שטעלט זיך פאר דארט איז ביז דארט איז געווען די חיל וכו'. אנדערע ווילן ווילן אז ס'מיינט ווייל הבית מוז נישט זיין ס'מיינט די הר הבית, ס'קען זיין ס'מיינט א שול, אבער א שול איז נישט געווען דארט, א שול אויף הר הבית איז נישט געווען, אבער ס'איז געווען א שול אונטער שער ווארען, דאס איז היינט אווי די מערה פון די כותל איז, אדער די מנהרת הכותל, דארטן איז דא א שול אקעגן שער המערבי צו די הר. און ס'קען זיין אז ס'מיינט די שול, אדער אנדערע ווילן ענטפערן, די רבנים לעצטע הונדערט פופציג יאר, אז ס'מיינט די מחכמה. די מחכמה איז געווען א שיינע, איז א שיינע בנין אנטקעגן שער השלשלת, ממש אויפן שוועל פון די שער, איז דא אנדערע בתוכם, א רב אין טבריה, ר' יעקב חי זריהן, ער וויל זאגן אז ס'מיינט דעי בנין. איך האב מוכיח געווען אז די מהלך קען נישט זיין, ווייל די בנין איז נאכנישט געשטאנען בתקופת הרמב ם, איז די תירוץ פאלט אראפ. און חוץ פון דעם איז סתם אזוי א שטארקע דוחק צו זאגן אז א בנין נעבן די הר הבית איז א בית הגדול והקדוש, ס'איז נישט קיין דוחק ווייל אין יענע יארן איז די גאנצע געגנט ס'איז נישט געווען אזוי פיל ווי היינט, ס'איז געווען זייער זייער ווייניג זייער שיטער, ס'איז כמעט נישט געווען קיין בנינים אויפן הר און ארום די הר, איז טאמער ס'איז געווען איין בנין אויף די שוועל איז דאס נגרר געווארן בתר די הר. אהה. אקעי, סאו דאס איז איין מקור ווי אונז זעהן מיר אז די רמב ם איז ארויף אויפן הר הבית, איז דא נאך מקורות פאר דעם? דא נאך איין מקור אין א תשובת הרמב ם, איך וועל נאר מקדים זיין, ווען די רמב ם איז געקומען קיין יפו, קיין עכו, האט ער געטראפן דארטן די דיין רבי יפת בן אליהו, און ער איז געווארן זייער נאנט מיט אים, עס האט אים אזוי געפאלן זיין גדלות, אז שפעטער ווען ער איז געפארן קיין מצרים האט ער אים מיטגענומען,

און שרייבט ער אזוי בזה הלשון הלכנו בבית השם ברגש. און דא איז שוין אביסל מער נענטער צו די געדאנק אז ס'איז יא געווען אויף מקום המקדש, ווייל ער שרייבט בבית השם ברגש. עם כל זה, מ'קען. לערנען בדוחק אז ער מיינט די הר הבית, און ס'שטימט טאקע מיטן לשון הרמב ם אין מורא המקדש אז יעדער איינער וואס ס'גייט ארויף אויף דער עזרה דארף אריינגיין באימה ויראה ברעדה, ווייל ס'שטייט אין פסוק בבית אלוקים נהלך ברגש, האט דער רמב ם אנגעכאפט דעי דעי לשון פון ברגש. אקעי עד כאן די דברי התולדות

אזוי איך האב פריער דערמאנט אז די צלבנים האבן יעצט געהערשט אויף עכו און דערפאר האבן זיך די אידן פון די אייראפעאישע לענדער געטראפן א פלאץ דארט. אקעי, וואס טוט זיך אין ירושלים? איז צלאח א-דין האט געוואלט איינעמען, האט פרובירט צו איינעמען ירושלים, און ס'איז נישט געגאנגען, די איומים האבן זיך די צלבנים האבן זיך אקעגנגעשטעלט, לאנג איז געווען עליות און ירידות, ביז ער האט מצליח געווען צו איינעמען כל מיני שטעט, שכם, שכם, און שפעטער איז ער געפארן קיין אשקלון, פארוואס איז ער געפארן קיין אשקלון? ווייל אשקלון איז געווען א שטארקע שטאט, און ער האט פארשטאנען טאמער עט ער נישט איינעמען אשקלון עט ער נישט קענען איינעמען ירושלים, די רגע וואס פון ביידע זייטן פון שטאט סיי פון מזרח און סיי פון מערב, שכם פון איין זייט און אשקלון פון די צווייטע זייט איז אונטער זיינע הענט, איז אים לייכטער צו איינעמען ירושלים. ער בערינגלט ירושלים, ער בערינגלט ירושלים און בכח האט ער פארטריבן די צלמנים פון דארט און אויך די אידן פון דארט און אזוי האט ער איינגענומען די שטאט אונז האב מאריך געווען וועגן דעם די פריערדיגע וואך. די רגע וואס ער האט איינגענומען די שטאט האט ער האט ער געברענגט די אידן האט ער געבעטן די אידן זאלן צוריק קומען פארוואס ווייל די שטאט איז געווען חרוב ונחרב צו אויפהייבן די עקאנעמי פון די שטאט איז געווען נאר די אידן זענען געווען די בעל די עם זו כאילו צו אויפהייבן די עקאנעמי פון שטאט די ערשטע מעלה וואס זיי האבן געהאט זיי האבן געהאט קאנעקשאנס מיט סוחרים ארום און ארום נאכדעם זיי האבן געקענט די שפראך עטליכע שפראכן מיט דאס האט מען געקענט מקשר זיין איין מדינה צום צווייטן. סאו ער האט פארטריבן די אידן מיט'ן זעלבן עם. מיט די קרוסעידערס, און נאכדעם האט ער געדארפט איינער זאל צוריק אויפבויען די שטאט, איינער מיט קאנעקשאנס אין גאנץ יוראפ האט ער צוריקגערופן די אידן זאלן מאכן צוריק ירושלים פאר א הויפט שטאט. יא, אין הכי נמי. אזוי איז געווען. עס איז נישט קלאר ביי מיר וועלכע אידן זענען געבליבן. ווייל ס'איז געבליבן אין שטאט צלמנים מיט אידן, די פריערדיגע וואך האט מען האט מען האט מען פארגעשטעלט אז אז יעדער איינער האט געדארפט זיך פודה זיין פדיון שבויים, טאמער נישט האט ער געמוזט אוועק גיין, איז נישט קלאר ביי מיר ווער ווער האט געהאט די פריווילעגיע צו בלייבן צי נישט, אבער ס'איז געווען אזעלכע וואס זענען געבליבן. אקעי די איינציגסטע מקור וואס אונז האבן געדרוקט פון יענע פון יענע תקופה איז רבי יודא אל-חריזי, א ספרדישער איד א משורר, ס'איז דא פון אים א ים מיט שירים, און אין די שירים האט ער אריינגעשטעלט אויך די היסטערי פון די צייט, איז ער שרייבט זייער מכובד'יג אויף צלאח א דין אז ער לאזט די אידן צוריק ארויפקומען קיין ירושלים.

האבן אונז יעצט א אינדיקאציע, א אינדיקעישאן פון יענע תקופה ממש, אז אידן זענען צוריקגעקומען, נישט נאר צוריקגעקומען, האט זיי געבעטן צוריקקומען, און אויפהייבן די שטאט. נאך מער פון דעם, ס'איז געווען אזעלכע אידן וואס האבן זיך, וואס האבן געמיינט אז, אז ס'איז א עקבתא דמשיחא, יא, אונז זענען געווען אין אזא צרה, און יעצט איז דער זמן הגאולה, אז מען קען צוריק קומען קיין ירושלים, אזוי ווייט אז ס'איז דא א בריוו פון רמב"ם, אבער היינט ווייסט מען אז ס'איז א פאלשע בריוו, וואס איז מרמז אז אין די תקופה איז דער זמן הגאולה. אקעי, ווי איז דא די בריוו? די בריוו איז שוין געדרוקט פאר זעקס הונדערט יאר צוריק, אבער ס'איז קלאר אז ס'איז א מזויף'דיגע בריוו. צלאח א-דין איז געשטארבן אין יארע תתקנג, עלף דרײַ און נײַנציק, און זיינע קינדער נעמען איין גרויסע שטחים אין די געגנט. זיין זון אפידל נעמט איין ירושלים, און ער בויט די מסגד עומר לעבן די קבר פון ישו, וואס אונז האבן עס דערמאנט די פריערדיגע וואך. ער שטעלט אוועק לעבן די כותל המערבי אראבער פון מאראקא און ער בויט פאר זיי א הייזער, וואס אונז וועלן רעדן וועגן די הייזער אין שפעטערדיגע שמועסן. סאו וואו געווען די הייזער? וועלכע זייט פון די כותל המערבי? נעבן די כותל הדרומי? אוואו די כותל היינט וואו די היינטיגע כותל איז ביז כמעט ביז שער האשפות, דארט איז געווען די הייזער פון די מאראקאים, דאס איז געווען א וואקף, א הקדש, און זיי האבן געמאכט אסאך צרות פאר די אידן אין שפעטערדיגע יארן, וועגן דעם וועט מען מרחיב זיין אין די קומענדיגע שמועסן, ווען מען וועט אנקומען צו די ישוב הישן לגבי די כותל המערבי. נאך נאך די אפדל איז געווען א קריג צווישן כל מיני יורשים פון די שושלת, און דאס האט צוגעברענגט אז די איובים סוף כל סוף האט מען זיי איינגענומען, ווייל עס איז געווען א אינעווייניגסטע חורבן, איז אונזער מקור וואס איז געדרוקט ביז יעצט איז געווען יהודה אל-חריזי, און ער האט דערמאנט דריי קבוצות, דריי גרופעס פון אידן, דריי אדער פיר גרופעס פון אידן, וואס זיי זיצן אין ירושלים. פארוואס האב איך געזאגט דריי אדער פיר? איז דריי זענען קלאר. די ערשטע איז עולים פון פראנקרייך, די צווייטע איז עולים פון אשקלון, און די דריטע פון מאראקא. די עולים פון פראנקרייך זענען ארויפגעקומען בערך אין תתקע, דאס איז צוועלף צען, ער דערמאנט צוויי מנהיגים פון ירושלים, רבי יוסף בר ברוך מקליצאן און זיין ברודער ר' מאיר, די צוויי ווערן דערמאנט אין תוספות אין שס, די עליה ווערט שפעטער דערמאנט אלס די עליה פון דרײַ הונדערט רבנים פון פראנקרייך וואס זייער מטרה געווען ארויפקומען ירושלים אבער

הבאים מארץ צרפת להר ציון. האבן אונז פון אידן פון צרפת וואס זיי האבן א קבוצה אין ירושלים, אידן פון פון אשקלון און אידן פון פון מאראקא. אקעי די פערדע האבן אונז פון אנדערע מקורות, פון תימן. איידער איך רעד פון תימן, אפשר כדאי צו רעדן א מינוט אויף אשקלון, וואס הייסט אשקלון? אשקלון איז דאך דא, וויאזוי קומען זיי קיין ירושלים? פארוואס זאלן זיי אריבער קומען ירושלים? נאר ווען די צלבנים האבן איינגענומען ירושלים, איז א גרויסע טייל פון די אידן זענען אנטלאפן אשקלון, איז געווארן א קהילה הירושלמית אין אשקלון. אה, סאו זיי זענען, ארגינעלע קומען זיי פון ירושלים, און יעצט זיי האבן זיך באזעצט אין אשקלון פאר בערך הונדערט יאר ווי לאנג די איובים זענען דא געווען. אה יא. און יעצט מיט צלאח א-דין קומען זיי צוריק אלס קהילת אשקלון. אשקלון. יעצט יא. יעצט א חלק פון זיי זענען זיי געפארן קיין מצרים, עס איז נישט ווייט פון עזה, אשקלון. האבן זיי געעפענט אין אין מצרים א קהילה אשקלונית, יא, עס איז זייער אינטערעסאנט, אז די קהילה אשקלונית פון מצרים זענען א אייניקל פון ירושלים וואס איז אנגעקומען, דער זון האט זיך באזעצט אין אשקלון און די אייניקל אין מצרים און זיי קומען נאכער צוריק. איז א זייער אינטערסאנטע עפיזאדע וואס האט פאסירט דא, וואס האט פאסירט דא, און זיי האבן א שטארקע עפעקט אויף די מעבר פון תימן צו ירושלים, ווי קומט תימן יעצט? ווייל די וועג פון תימן קיין ארץ ישראל גייט דורך די נייל, די נילוס, וואס דאס קומט אן אין מצרים. איז די תימן'ע אידן וואס זיי קומען אן קיין מצרים און פון דארט קיין ירושלים מוזן זיך טרעפן, אדער זיי קענען זיך טרעפן, מיט זייערע ברודער וואס זיצן אין אשקלון וואס לכתחילה זייער אפשטאם איז פון ירושלים און דאס האט זיי אהער געברענגט קיין ירושלים. אקעי היינט אין די היסטאריע איז באקאנט אז די אז די תימנ'ע זענען אנגעקומען אין ירושלים נאר פאר הונדערט זעכציק יאר צוריק אין תרמ ב די עליה התימנית הייסט דאס אעלה בתמר יא אבער דאס איז די עליה יא אין תקופת הרמב ם איז מען מיט אפאר הונדערט מיט א זיבן הונדערט יאר פארדעם ארויפגעקומען פון תימן קיין ירושלים וואס איז די סיבה ווייל די איובים הערשן אויך אויף תימן, אויף די גאנצע געגנט, די גאנצע מזרח התיכון, האבן זיי איין שלטון וואס ס'איז געהערשט אויף פון תימן ביז אהער, איז לייכטער פאר זיי ארויפצוקומען קיין קיין ירושלים. און זיי האבן עטליכע קשרים פארדעם פון תימן קיין ירושלים. למשל, דער רמב"ם איז געווען דער דאקטאר פון די בית המלוכה פון צלח, און אונז וועלן באלד זעהן נאך א דאקטאר וואס איז געקומען פון תימן וואס איז אויך געווען א דאקטאר אין מצרים פון די בית המלוכה פון די איובים. דער נגיד פון יהודי תימן, נגיד מיינט דער ראש הקהילה, דער ראש הגולה, דאס איז געווען, עס איז באקאנט אז אין מצרים איז געווען א נגיד הונדערטער יארן, אבער אין תימן איז אויך געווען א נגיד, דער נגיד האט געהייסן ר' יעקב בירבי נתנאל, אין יאר תתקל"ב אלף צוויי און זיבעציק האט ער פונה געווען צום רמב"ם אז אין מצרים, אז אין תימן איז דא א משיח השקר וואס ער רופט זיך אן, ער רופט זיך, ער רופט זיך אויס אין די גאסן אז ער איז משיח און אלע זאלן אים נאכגיין. דער רמב"ם האט זיך גענומען צו דעם און ער האט געשריבן זייער א לאנגע בריוו, א ספר, רופט זיך איגרת תימן, אויף צו אפשלאגן און אפווענדן די מהלך פון דער הויזע פון דעם משיח השקר. זיבעצן יאר שפעטער ווען די פירוש המשניות פון רמב"ם אויף סנהדרין איז אנגעקומען אין חוץ לארץ, וואס ער האט געשריבן אין מצרים, דאס האט גורם געווען א שטארקע גערודער אין די אידישע וועלט, וואס ס'איז געווען אזעלכע אידן וואס האבן טעות געהאט, און זיי האבן פארשטאנען פון די פירוש המשניות אין פרק חלק, אז דער רמב"ם גלויבט נישט אזוי שטארק אין תחיית המתים, עס איז נישט נישט ער גלויבט נישט אין תחיית המתים חס ושלום, נאר נעמט עס נישט אן לפי וואס אונזער מסורת איז, אז די נפש וועט צוריק קומען צו דעם גוף, נאר עס איז אזא משל אז די נפשות וועלן צוריק אויפגעוועקט ווערן. ווייל דער רמב"ם זאגט דארט אז די עיקר איז די שכל, די צד השכל. און דאס איז די עולם הבא, צד השכל. און די פולמוס איז געווען אין ספרד, און שפעטער אין תימן. און אין תימן האבן זיי פונה געווען צום רמב"ם וואס איז פשט, און ער האט זיי געענטפערט נאכאמאל באריכות אז נישט דאס האט ער געמיינט. אקעי יעצט וועט מען צוריק גיין צו די תימנ'ער וואס זיי זיצן אין ירושלים. דער ראש החבורה פון אשקלון איז געווען גראדע א תימן'ער. פשוט אז ס'זאל אנקומען. דורך מצרים. דורך מצרים. דער האט געהייסן סעדיה התימני. אוואו טרעפט מען אים? רגע, סאו ס'קוקט אויס אז אשקלון איז געווען א סטאפ אזוי פאר אלע אידן וואס זענען געקומען פון אפריקע. מען האט געמאכט איין סטאפ פאר ירושלים איז געווען אין אשקלון. אזוי קומט דאס אויס ווייל מען מוז דורך גיין עזה, און די ערשטע אידישע שטאט נאך עזה איז אשקלון, און פון דארט איז נישט נישט אזוי שווער ארויף צו קומען קיין ירושלים. אין עזה איז געווען א אידיש קהלה דעמאלטס? ווייל אונז זעען שפעטער ביי שבתי צבי איז געווען נתן עזתי. יא. אין די תקופה ווייס איך נישט. צו ס'ווען א קהילה ווייס איך נישט, קען זיין ס'ווען אידן דארט, אבער איך געדענק נישט אז ס'זאל זיין תשובות הגאונים, תשובות אין די גניזה פון עזה, אפשר געווען יחידים דארט. אקעי, אונז האבן פון פון די יארן, פון תתקנ ו, א בריוו אין די גניזה. וועלכע גניזה? גניזה די באקאנטע גניזה פון מצרים וואס מ'האט דאס געטראפן פאר איבער הונדערט יאר צוריק, און די גניזה האט האט באלויכטן די וועלט מיט איר חידושים פון תקופת הגאונים און ווייטער, די גניזה האט מען געטראפן אין קאהיר בית הכנסת אליהו הנביא טויזענטע כתבים, די ערשטע וואס האט אנטדעקט די גניזה איז געווען א שדר פון ירושלים ר' יעקב ספיר, אבער יארן שפעטער האט מען אנגעהויבן צו ארויסנעמען די כתבים פון דארט, די ערשטע איז געווען ר' שלמה אהרן ווערטהיימער, און שפעטער דער באקאנטער חוקר שלמה זלמן שעכטער, און פון יענץ מאל און ווייטער איז מען חוקר די כתבים. די טויזענטער כתבים עד היום הזה, און ס'האט אונז געעפנט א נייע א נייע ליכט אויף די תקופה אויף די מזרח התיכון. אקעי, סאו צוריק צו די נושא, וואס האט מען געטראפן דארט? אז ס'איז געווען א משפחה פון תימנ'ער חכמים אין אין ירושלים, און נישט נאר א משפחה, נאר זיי האבן געהאט א שול, א בית הכנסת מיט א חכם, מיט א רב, וואס דאס האבן אונז נישט געוואוסט ביז יעצט, דאס איז א חידוש. איז וואס גייט דא פאר? דער דיין פון די קהילה האט געהייסן אברהם בן שלמה אלדזשיבלי. דזשיבלי איז א באקאנטע שטאט אין תימן, וואס אין יענע יארן דאס געווען די הויפט שטאט פון תימן. ער איז אריבער אין מצרים ווען דער רמב ם געזעצן אין מצרים, און סיי רבי שלמה און סיי זיין טאטע רבי אברהם זענען דערמאנט אין די איגרות און די תשובות פון רמב ם. יעצט איז דא שלמה מיטן זון אברהם, און יעצט איז דא בריוו פון סעדיה דער ראש החבירה פון אשקלון וואס ער קומט ארויף פון תימן, וואס ער קומט פון מצרים, אנטשולדיג ער קומט פון מצרים צו אשקלון צו ירושלים. איז פשטות דער סעדיה איז געווען א זון פון אברהם א זון פון שלמה, האבן אונז דריי דורות. פון א בית קנישטי, אזוי רופן זיי בית קנישטי התימני, סעדיה בן אברהם בן שלמה. דרך אגב, אז מען רעדט שוין וועגן די קשר פון תימן קיין ארץ ישראל, דארף מען וויסן אז אסאך מדרשים וואס אונז האבן היינט פון ארץ ישראל, האבן אונז נאר פון העתקים העתקים איבערגעשריבענע מדרשים וואס זענען נתגלגל געווארן ביז תימן און נאר פון די איז געבליבן ביי אונז און פון דעם האט מען עס איבערגעדרוקט די לעצטע הונדערט יאר בראשם דער חוקר הגדול שאול ליבערמאן וואס האט געשריבן א גאנצע חיבור אויף די מדרשי התימנים. נאך א אינטערסאנטע נקודה דא אין דער טעמע פון ירושלים, כידוע אז בזמן המקדש איז געווען כ"ד משמרות כהונה, און נאכן חורבן זענען זיי אריבער אין גליל. פון וועלכע פֿיר און צוואַנציק משמרת רעדט מען דא? די פֿיר און צוואַנציק משמרות זענען געווען איינגעטיילט, די כהנים האט מען איינגעטיילט אין פֿיר און צוואַנציק משפחות וואס זיי האבן געטון די עבודה יעדע וואך איז געווען א אנדערע משמר, אבער פשטות נאכן חורבן. דאס האט מען געטון בשעת המקדש, דאס שטייט אין משנה. יא, אבער וואס דארף מען נאכן חורבן דארף מען שוין נישט קיין משמרות, איז נאר די לעצטע הונדערט יאר און איז נתברר געווארן אז די משמרות די משפחות האבן געהאלטן ווייטער זייער זייער יחוס. פארוואס? ווייל זיי האבן געהאט אזא שטארקע אמונה אז מהרה יבנה המקדש, האבן זיי גע'חזר'ט די קינדער פאר די עלטערן פאר די קינדער. עס איז שוין געווען אנגעגרייט אין משמרות. יא, אז די די וואך עט זיין אונזער וואך. יעצט למרבה הפלא אונז האבן געטראפן אסאך שטיקלעך אין גליל ווייל דארטן האבן זיך באזעצט די כהנים אבער למרבה הפלא האט מען געטראפן א זיבעציק יאר צוריק א שטיין אין תימן א רשימה פון די משמרות דאס הייסט אז ס'איז אנגעקומען זענען ארויסגעפארן נאכן חורבן גולה געווען ביז תימן און געהאלטן זייער זייער מסורת שמא יבנה המקדש. דא זעהט מען ווי שטארק די קשר פון תימן ביז ירושלים איז. נישט נאר דאס, נאר גלייך ווען מוחמד, ווען די איסלאם האט איינגענומען ארץ ישראל איז שוין געווארן א קשר, יא? ווייל די איסלאם הערשט פון תימן ביז אהער, ביז ירושלים, איז שוין דא א קשר. איז דא בריוו אין די גניזה פון תימן'ע אידן וואס זיי שטיצן די ישיבה אין ירושלים און אויכעט אין אנדערע שטעט אין רמלה. דאס איז א מורא'דיגע חידוש. און ירושלימ'ע רבנים שרייבן קיין תימן, מעשה לקעני עושה זאת? כי היתה עלינו חסד לפני מלכות ישמעאל, ער מיינט די איסלאם, בעת אשר פשטו ידם, ווען זיי האבן איינגענומען ארץ הצבי מיד אדום, אדום מיינען זיי די צלבנים, ובאו לירושלים, היו עמהם אנשים מבני ישראל, איז צוזאמען מיט עומר איז געקומען אידן, וועלכע אידן זענען געקומען? די אידן פון תימן, והראו להם מקום המקדש, אונז האב מיר גערעדט וועגן דעם ביי די שמועס פון די פון עומר, און ביי די אראבער איז אויך דא די מסורת אז עומר איז געקומען מיט אידן, און זעען די אידן פון דא און פון דארט האבן געוויזן די מקום המקדש און אויף די פלאץ האבן זיי געבויט די חרם אל שריף די כיפת הסלע. און איז זייער אינטערסאנט ווי די די גניזה האט אנדעקט עובדות פון פאר איבער טויזענט יאר צוריק. ממש ביי די ענדע די סוף פון די תקופה פון די צלבנים איז ארויפגעקומען דא א זעהר א באקאנטע נוסע בנימין מטודלה איז ער ארויפגעקומען דא בערך אין תתק"כ, עלף זעכציק, אפאר יאר נאכן רמב"ם, און ער שרייבט אז ס'איז דא תימנים וואס זיצן אין ירושלים און זיי רופן זיך אבלי ציון, און ביניהם איז דא אזעלכע וואס זיי געבן מעשר פאר תלמידי חכמים וואס זיי זיצן אין בית מדרש און זיי זענען פורשים, און זיי עסן נישט קיין פלייש און זיי טרינקען נישט קיין וויין און זיי זענען אנגעטון שחורים. בגדים שחורים און זיי זיצן אין מערות און די טאנטן זיי פאסטן א גאנצע וואך חוץ פון שבת מיט יום טוב און זיי בעטן פארן באשעפער אויף די גאולה אבער די אידן זיי וואס האבן זיך באזעצט אין ירושלים האבן נישט קיין פרנסה ווייל ירושלים איז זייער שווער די פרנסה שיקן זיי ארויס בריוו די תימן'ע קהילה שיקט ארויס בריוו צו זייערע חברים אין מצרים און אין תימן זאלן שטיצן די קהילה. אקעי, דאס איז די חלק התימני אין ירושלים אין די תקופה פון די איובים. און זאלן אויף די שמועס זאלן אונז ענדיגן דא, און די קומענדיגע שמועס וועט מען ממשיך זיין די קהילות אין ירושלים ביז סוף.